ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ו, עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, איינער דארף נעמען א פרוי, און ער האט א ברירה צו נעמען נאר איינע פון צוויי, וואס איינע איז אזעלכע וואס מען רעדט אויף איר, אז זי פירט זיך נישט בכשרות, ס'איז א פרוצה, און ער האט א ברירה צו נעמען א צווייטע וואס זי אליין פירט זיך בכשרות, נאר וואס דען, אויף איר מאמען טוט מען רעדן. די ערשטע, מען רעדט אויף איר, ווערט אנגערופן דומה, מען טוט אויף איר רעדן. דיע צווייטע וואס מיר זאגן אויף די מאמע טוט מען רעדן, דיע הייסט בת דומה, זי איז כשר, נאר אויף די מאמע טוט מען רעדן. זאגט שמואל, ישא אדם דומה, א מענטש זאל בעסער נעמען דיע וואס מען טוט אויף איר רעדן, ואל ישא, און ער זאל נישט נעמען פאר א פרוי בת דומה. די טאכטער פון אזעלכע וואס אויף איר מאמען טוט מען רעדן. פארוואס איז בעסער צו נעמען דומה? שזו דיע דומה, באה מטיפה כשרה, איר מאמע איז דאך געוועזן א כשר'ע, איז באה מטיפה כשרה. אבער וזו די בת דומה, זאל טאקע זיין אז די טאכטער איז א כשר'ע, אבער באה מטיפה פסולה,

ישא אדם בת דומה, זאל ער בעסער נעמען די טאכטער פון דער וואס אויף דער מאמען האט מען גערעדט און זי אליין איז א צנועה, ואל ישא און ער זאל נישט נעמען דומה און ער זאל נישט נעמען פאר א פרוי די וואס אויף איר אליין טוט מען רעדן, שזו עומדת בחזקת כשרות, די בת דומה שטייט דאך בחזקת כשרות, איי לאמער מורא האבן טיפה פסולה, פאר דעם האב איך נישט קיין מורא, ווארום רוב ביאות אחר הבעל נעם איך אן זי איז געווארן נתעבר פון מאן וזו. אבער ער וועט נעמען די דומה, אינה עומדת בחזקת כשרות, זי האט דאך נישט קיין חזקת כשרות, האב איך מורא זי וועט מזנה זיין תחתיו ברצון, און ער ווייסט נישט, וועט ער איר נישט גט'ן, און ער וועט קומען אויף איר באיסור. האמער דא א מחלוקת פון שמואל'ן מיט ר' יוחנן, אויב איינער האט נישט קיין ברירה, ער קען נעמען אדער א פרוי וואס אויף איר רעדט מען, זי נישט קיין צנועה, אדער אזא איין פרוי וואס זי האט חזקת כשרות, נאר מען רעדט אויף די מאמען, איז שמואל זאגט ער זאל נעמען די וואס מען רעדט אויף איר, אבער די מאמע איז א כשר'ע, און ר' יוחנן זאגט ער זאל נעמען אזעלכע וואס אויף די מאמען טוט מען רעדן, אבער זי האט א חזקת כשרות. מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא. מיר האבן געלערנט נושא אדם דומה, א מענטש זאל נעמען דיעה וואס מען טוט אויף איר רעדן, איז דאך א קשיא אויף רבי יוחנן וואס רבי יוחנן זאגט אז מען זאל נעמען בת דומה בעסער. אמר רבא האט רבא געזאגט ותסברא, ווי פארשטייסט דו אז דיע ברייתא איז נישט קיין פארגרייזטע נושא לכתחילה, לכתחילה זאל ער גיין נעמען א דומה, לכתחילה זאל ער גיין נעמען אזעלכע. וואס מען איז זי חושד אז זי פירט זיך נישט בכשרות זי איז נישט קיין צנועה אלא דארפסטו דאך זאגן אז איך מוז מאכן א גרייז און איך דארף זאגן אם נשא אויב ער האט גענומען א דומה איז זי מותר פאר אים מוזטו דאך מאכן א גרייז דא מוזט דאך זאגן אז די ברייתא איז פארגרייזט זעה איך דאך אז דאס וואס מען לערנט די ברייתא איז לאו דווקא אויב אזוי קאנסטו נישט פרעגן פון דעם קיין קשיא, תני נמי, לערן אויכעט בת דומה, אז אויב ער האט גענומען בת דומה איז ער כשר. והלכתא, און די הלכה איז, ישא אדם בת דומה ואל ישא דומה, ער זאל בעסער נעמען א פרוי וואס זי איז בחזקת כשרות, כאטש מ'האט גערעדט אויף דער מאמע, און כ'האב נישט קיין מורא טאמער זי איז געבוירן געווארן מטיפה פסולה. מעג ער נעמען ואל ישא דומה, און ער זאל נישט נעמען די וואס מען טוט אויף איר אליין רעדן. דתני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו, אישה מזנה, ווי א פרוי וואס מען רעדט אויף איר אז זי איז מזנה, בניה כשרים, די קינדער זענען כשר, רוב בעילות אחר הבעל, ווייל רוב בעילות רעכן איך איז זי געווארן נתעבר פון מאן, דעריבער בת דומה ווייל זי איז כשר איז בעסער ער זאל נעמען די בת דומה, זי וועט זיין אונטער אים בחזקת היתר, און ער זאל נישט נעמען קיין דומה, ווייל זי וועט מקלקל זיין, נאכדעם זי איז געווארן געאסר'ט אויף אים, וועט ער איר האלטן, ער העט נישט וויסן זי איז געווארן געאסר'ט אויף אים. בעי ר' עמרם, ר' עמרם האט געפרעגט א שאלה, היתה פרוצה ביותר מה, ווי וועט זיין אז זי איז געווען שטארק פרוצה? מ צי די קינדער זענען כשר, צי האבן מיר מורא אז זי איז געווארן נבעל צו אזעלכן וואס די קינדער זענען ממזרים. אליבא דמאן דאמר דער וועלכער לערנט אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה אז די פרוי ווערט נתעבר סמוך לוסתה פאר דעם זמן וסת איין טאג איז אז נישט לא תיבעי לך איז נישט דא קיין שאלה דלא ידע בה ולא מנטר לה

סמוך לטבילתה, וואס הייסט סמוך לטבילתה? נאכדעם וואס האט זיך גע'טובל'ט אדער ביום טבילתה אדער מארגן? מאי, ווי איז דער דין פון די קינדער? צי זאגן מיר כיון דידע בה, ווייל ער ווייסט אויף איר אז זי קען מזנה זיין, נטורי מנטר לה טוט ער איר היטן, סמוך לטבילתה טוט ער איר היטן, דעריבער זאל איך זאגן אז די קינדער זענען כשר, או דילמא אדער,

טוט זי ווארענען, אל תסתרי עם פלוני, אויב דער מאן איז א חרש אדער א שוטה אדער א חבוש בבית אסורים. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט איש, ס'האט געדארפן שטיין איש. מה תלמוד לומר איש איש, וואס שטייט מיר א טאפל לשון לרבות גייט מען מרבה זיין אשת חרש ואשת שוטה ואשת שעמום, איינער האט א קראנקהייט מחלת הלב ער קען גארנישט ניט טאן, ושהלך בעלה למדינת הים, אדער דער מאן איז אוועק געגאנגען אין א ווייטע מדינה, אדער ושהיה חבוש בבית האסורים אז דער מאן איז געווען אין תפיסה, גייט עס מען מרבה זיין שבית דין מקנין להן אז די בית דין טוט זי ווארענען, לפוסלם מכתובתם, אז אויב זיי וועלן ווערן פארבארגן מיט דעם מענטש האבן זיי שאדן די כתובה. יכול קען איך מיינען אף להשקותם, אז מיט דעם קינוי וואס דער בית דין האט זיי געווארנט זאל מען זיי געבן צו טרינקען, תלמוד לומר שטייט אין פסוק והביא האיש את אשתו, און דא א אז דער איש קען איר נישט ברענגען טוט זי נישט טרינקען. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אף להשקותה, דער קינוי פון דעם בית דין טוט אויכעט אפ אז מען זאל איר געבן צו טרינקען. איי עס שטייט דאך והביא האיש, דער מענטש זאל איר ברענגען, וכשיצא בעלה מבית האסורים ישקנה, ווען דער מאן וועט ארויסגיין פון תפיסה, אדער ער וועט זיך אויסהיילן, ער וועט נישט זיין מער קיין חרש קיין שוטה, דעמאלט וועט ער איר ברענגען אנצוטרינקען. במאי קא מיפלגי אין וועלכע סברה קריגט מען זיך? רבנן סברי די רבנן לערנען בעינן איך דארף האבן וקינא והביא אז דער וועלכער האט איר געווארנט ער זאל איר ברענגען. רשי פרעגט, ס'שטייט דאך דערמאנט אין פסוק וקינא את אשתו, ווייזט דאך אויס אז דער מאן טוט איר ווארענען און נישט א א צווייטער מענטש, אבער האט דאך איש איש גייט מען מרבה זיין אז די בית דין קען איר אויך ווארענען. ורבי יוסי סבר און רבי יוסי האלט לא בעינן וקינא והביא. איך דארף נישט האבן אז דער מענטש וועלכער האט איר געווארנט אז דער מענטש זאל איר ברענגען. דעריבער לערנט רבי יוסי אז די ווארענונג וואס די בית דין האט געווארנט איז א גוטע קינוי. אבער צו באטרינקען, דארט שטייט דאך והביא את אשתו, צו טרינקען מוז שוין ברענגען דער מאן. דעריבער ווען דער מאן וועט ארויסגיין מבית האסורים, דעמאלט וועט אפטאן די ווארענונג פון בית דין אז ער זאל איר געבן צו טרינקען. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק אשר תשטה אישה, תחת אישה, דער פסוק איז מיר איבעריג, להקיש איש לאישה, צוגלייכן דעם מאן צו דער פרוי, ואישה לאיש, און די פרוי צום מאן, איך גלייך צו דעם איש, לאישה, צו די דינים וואס זיי גייען אן ביי דער אישה, דאס גייט אן ביי איש, און אויך פארקערט, איך טו צוגלייכן אישה לאיש, אז די דינים וואס שטייט ביי איש, דאס דארף אויכעט זיין ביי אישה למאי הלכתא לגבי וועלכע הלכות, אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, דאס א טוה איך צוגלייכן אישה לאיש, כשם אזוי ווי שאם הוא סומא, אויב דער מאן איז א בלינדער, לא היה משקה, האט ער איר נישט געברענגט צו טרינקען, דכתיב עס שטייט דאך ונעלם מעיני אישה, ס'איז געווארן פארהוילן מעיני אישה. און אויב ער איז בלינד ברענגט ער איר נישט, כך די זעלבע זאך היא זי, אם היתה סומא אויב זי איז בלינד, לא היתה שותה האט מען איר נישט געגעבן צו טרינקען, רב אשי אמר, רב אשי קריגט נישט, נאר רב ששת האט מפרש געווען, לגבי וועלכע זאך איך טוה צוגלייכן אישה לאיש. און רב אשי גייט מפרש זיין וועלכע זאך טוה איך צוגלייכן איש לאשתו, כשם אזוי ווי שחיגרת אויב זי האט געהינקט אויף א פיס וגידמת ס'האט איר געפעלט איין האנט, לא היתה שותה האט זי נישט געטרינקען, דכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק והעמיד הכהן את האישה לפני ה'. און אויב איך זאג והעמיד איז אויב חיגרת קאן זי ניט שטיין. און דעריבער זאגן מיר אויב חיגרת לא היה משקה. און עס שטייט ונתן על כפיה ער זאל געבן אויף אירע הענט. און ווי וועט זיין א גידמת. איז לשון רש י ווייזט אויס אז מען מיינט קטועת ידיים ווען עס פעלט אויף ביידע הענט, אזוי זאגט דאך דער רש י קטועת ידיים, אבער דער רמב ם זאגט אפילו דעמאלט ווען עס פעלט נאר איין האנט איז אויך דער דין לא היתה שותה, ווייל אין פסוק שטייט דאך ונתן על כפיה מען זאל געבן אויף אירע ביידע הענט, הייסט עס אז זי איז א חיגרת.

לגבי דער זאך טוה איך צוגלייכן איש לאישה, כשם אזוי ווי שאילמת לא היתה שותה, ווען זי איז שטום, זי קען נישט רעדן, האט זי נישט געטרינקען, דכתיב עס שטייט דאך ואמרה האישה אמן אמן, און אויב זי קען נישט ענטפערן קיין אמן לא היתה שותה, כך הוא, די זעלבע זאך אויף די מאן, אם היה אילם, אויב ער איז געווען א שטומער, לא היה משקה, האט ער איר נישט געגעבן צו טרינקען, ווייל איך טוה צוגלייכן איש לאשתו. אזוי ווי ווען זי איז א אילמת, טרינקט זי נישט, אזוי ער איז א אילם לא היה משקה. הדרן עלך ארוסה, הדרן עלך ארוסה. די אלע זאכן וואס מיר האבן דא געלערנט אינה שותה איז די טייטש אזוי, גע'אסר'ט אויף אים, ווערט זי גע'אסר'ט, און זי האט פארלוירן די כתובה. פארוואס האט זי פארלוירן די כתובה? ווייל זי האט זיך געברענגט צו דעם א אז ער זאל איר גט'ן, מיט דעם א וואס נסתרה עם פלוני איז זי דאך געווארן גע'אסר'ט אויף דעם מאן. רש י. ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ז, עמוד ב', דער פיפטער פרק, זאגט די משנה, כשם שהמים בודקין אותה, אזוי ווי די וואסער טוט איר בודק זיין צו זי האט געזינדיגט צו נישט, און אויב זי האט געזינדיגט ווערט זי דאך געשטראפט וואס ס'ווירקט אויף דעם בטן אויף דעם ירך, כך המים בודקין אותו, אזוי איז די וואסער אויך בודק אים, דעם בועל, שנאמר שטייט אין פסוק, ובאו ובאו. אין די גמרא ווייטער וועט ער ערקלערן צי מען טוט דרש'ענען די איבריגע ו' אדער מען טוט דרש'ענען די גאנצע ווארט ובאו איז איבריג נאך א דין כשם שאסורה לבעל אזוי ווי זי איז אסור צום מאן. כך אסורה לבועל, אזוי אויב דער מאן האט איר געגעט איז זי אסור צום בועל, שנאמר עס שטייט נטמאה ונטמאה, דברי ר' עקיבא, פון די איבריגע ו' טו איך דרשנ'ען אז ונטמאה, און צו וועם איז זי טמא, אז זי איז אסור צום בועל אויכעט. אמר ר' יהושע, האט ר' יהושע געזאגט. כך היה דורש זכריה בן הקצב, זכריה בן הקצב האט אזוי געדרשנט אז דאס א אז אסורה לבועל טו איך אפלערנען פון די איבריגע ו', אבער רבי אומר רבי זאגט שני פעמים האמורים בפרשה, נטמאה ונטמאה, ווייל עס שטייט צוויי מאל דאס ווארט נטמאה, אחד לבעל ואחד לבועל. אין אמת'ן ווערט דערמאנט אין פסוק מער ווי צוויי מאל ונטמאה, נאר די איבריגע ונטמאה לערן איך אפ אנדערע דרשות, נאר דאס וואס די גמרא כאפט אהן צוויי נישט מער, ווייל מען האט געהערט ר' עקיבא'ן אז ער טוט דרש'ענען דעם בעל און בועל פון די איבריגקייט. פון די ו' זאגט ער אז רבי דרשנ'ט נישט די ו', נאר ער דרשנ'ט פון איבריגן ווארט ונטמאה בו ביום דרש ר' עקיבא אומעדום ווי עס שטייט בו ביום מיינט מען דעם טאג וואס ר' אלעזר בן עזריה איז געווארן א נשיא, וואס דעמאלט איז צוגעקומען אסאך תלמידים אין בית מדרש, ווייל פריער געווען דער נשיא רבן גמליאל, און רבן גמליאל האט געזאגט כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, דער וואס דער פנימיות איז נישט ווי די חיצוניות, אל יכנס לבית המדרש, זאל נישט אריין גיין אין בית מדרש, אבער דעמאלט ווען רבי אלעזר בן עזריה איז געווארן א נשיא, האט מען געגעבן רשות אלע זאלן אריין גיין אין בית מדרש אין דעם טאג ווייל עס איז געווען אסאך תלמידים און נישט געווען קיין הלכה וואס איז געווען א ספק אין בית מדרש מען זאל עס נישט ערקלערן דעריבער ווערט עס דא דא דערמאנט ס'האט דאך נישט קיין שייכות דער דין וואס ווערט שפעטער דערמאנט צו סוטה ווייל דער פריערדיגער דין נטמאה ונטמאה איז אויך געווארן געדרשנט דעם טאג. רבי עקיבא האט אזוי געדרשנט, שטייט אין פסוק וכלי חרס, א ערדענע כלי, אשר יפול מהן, וואס ס'וועט אריינפאלן פון זיי, פון די שמונה שרצים וואס זענען מטמא במותם אל תוכו, אינעווייניג אין דער כלי, כל אשר בתוכו יטמא. אלעס וואס איז אין דער כלי ווערט טמא, דאס הייסט אז די כלי וואס איז געווארן טמא פון שרץ איז א ראשון, און דער אוכל וואס געפינט זיך אין דעם אויוון איז א שני. אינו אומר טמא, אין פסוק שטייט נישט טמא ס'טמא, אלא יטמא, דעריבער האט מיר דער פסוק געזאגט מיט דעם לשון יטמא, איך זאל דרשנ'ען לטמא אחרים. אז דער שני וואס געפינט זיך אין דעם תנור איז מטמא אנדערע לימד קומט עס מיר לערנען על כיכר שני אויף דעם כיכר וואס ער איז א שני, דעריבער כאפט די גמרא אן עס לשון כיכר ווייל אין א תנור וואס איז א כלי חרס איז שכיח ס'זאל זיין א כיכר שמטמא את השלישי אז ס'מטמא דעם שלישי נישט בלויז בתרומה נאר בחולין אויכעט, ווייל דער פסוק רעדט דאך סתם אז יטמא, אז דאס וואס איז אינעווייניג איז מטמא אנדערע, יעדע זאך, חולין אויכעט. אמר רבי יהושע, האט רבי יהושע געזאגט, מי יגלה עפר, ווער וועט אויפדעקן די ערד מעיניך פון דיינע אויגן, רבן יוחנן בן זכאי. דאס הייסט ווי איינער זאגט, דו וואלסט יעצט געדארפן לעבן, שהיית אומר, דו האסט געזאגט,

נאר מיר זענען עס מטמא מכח קל וחומר, און דער דור האחרון וועט אפפרעגן דעם קל וחומר, והלא רבי עקיבא תלמידך, רבי עקיבא דיין תלמיד, מביא לו מקרא מן התורה, רבי עקיבא ברענגט א ראיה פון א פסוק אין דער תורה שהוא טמא, אז ס'איז טמא נישט בלויז לגבי תרומה, נאר אויכעט לגבי חולין. שנאמר ווי שטייט אין פסוק כל אשר בתוכו יטמא. אבער די הלכה איז נישט ווי רבי עקיבא, נישט ווי רבי יוחנן בן זכאי, די הלכה איז לגבי חולין גייט עס ביז שני, לגבי תרומה גייט עס ביז שלישי, און לגבי קודש גייט עס ביז רביעי, און טהרת חטאת, מי פרה אדומה, גייט עס ביז רביעי. בו ביום דרש רבי עקיבא, דעם זעלבן טאג האט רבי עקיבא גע'דרשנ'ט, שטייט אין פסוק ומדותם איר זאלט מעסטן מחוץ לעיר, אויסער די שטאט, את פאת קדמה, די מזרח זייט, אלפיים, באמה, צוויי טויזנט אמות וגומר, דאס הייסט אויסער די שטאט זאלסטו מעסטן צוויי טויזנט אמות, ומקרא אחד אומר, און א צווייטער פוסק זאגט, מקיר העיר וחוצה, פון די וואנט פון שטאט און אויסנווייניג, אלף אמה סביב, זאל זיין טויזנט אמות ארום. אי אפשר לומר אלף אמה איך קען נישט זאגן אז מען גיט צו די לוויים אויסער די שטאט אויסער זייערע שטעט טויזנט אמות שכבר נאמר אלפיים אמה ווייל דער פסוק זאגט דאך צוויי טויזנט אמות ואי אפשר לומר אלפיים אמה איך קען נישט זאגן אז צו די ערי הלוויים גיט מען חוץ לעיר צוויי טויזנט אמות שכבר נאמר אלף אמה ווארום דא שטייט דאך אין פסוק מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב, הא כיצד, וויאזוי וועל איך דאס אויף פארענטפערן, אלף אמה מגרש, טויזנט אמות איז גיט מען די לוויים א פרייע פלאץ ארום דער שטאט, וואס דאס איז מגרש, דאס איז ליידיג, מען פארזייט דארט נישט, נישט קיין זרעים, נישט קיין ביימער, מען בויט דארט נישט קיין הייזער, דאס איז לנוי העיר, צו די שיינקייט פון דער שטאט זאל זיין אוויר ארום דער שטאט, ואלפים אמה תחום שבת, דאס וואס ווערט דא דערמאנט אלפיים, צוויי טויזנט אמות, דאס ווערט נישט דערמאנט אז איך זאל דאס געבן צו די לוויים, נאר דא ווערט דערמאנט, אז תחום שבת איז אלפים אמה. קומט אויס רב עקיבא לערנט אז דער איסור תחומין פון אלפים אמה דאס איז מן התורה. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, ער זאגט אזוי, אלף אמה מגרש, טויזנט אמות איז געווען פריי וואס מען האט גארנישט נישט געטארט פארזייען. ואלפים אמה, ס'איז דאך געווען צוויי טויזנט אמות שדות וכרמים, מ'האט צוגעגעבן צוויי טויזנט אמות, איז פון דעם איז געווען טויזנט אמות מגרש, און טויזנט איז געווען שדות וכרמים. בו ביום דרש רבי עקיבא, דעם טאג האט רבי עקיבא געדרשנט, שטייט אין פסוק אז ישיר משה ובני ישראל, דעמאלט האט געזינגען משה און די אידן את השירה הזאת, די שירה להשם, צום אייבערשטן, ויאמרו, זיי האבן געזאגט לאמור, שאין תלמוד לומר לאמור, עס דארף ניט שטיין לאמור אומעטום וואו שטייט וידבר השם אל משה לאמור אז דער אייבישטער האט געזאגט משה'ן אז ער זאל דאס זאגן צו די אידן, אבער דא וואס דארף מיר זאגן דער פסוק לאמור ומה תלמוד לומר לאמור, וואס וויל מיר דער פסוק זאגן מיט דעם לאמור? מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה די אידן האבן נאכגעזאגט שירה נאך משה, על כל דבר ודבר, אויף יעדע זאך, כקורין את ההלל, אזוי ווי ווען מען ליינט הלל, איז דער סדר געוועזן ווען מען האט געליינט הלל, ביי יעדן ענדע פון א ענין האבן אלע געזאגט הללוקה, און דא אויך, נאכדעם ווי משה רבינו האט געזאגט א ענין, האבן זיי געזאגט אשירה להשם.

איז דא אויך געווען די זעלבע זאך, אז אלעס וואס משה רבינו האט געזאגט האבן די אידן נאכגעזאגט. בו ביום אין דעם טאג דרש ר' יהושע בן הורקנוס, האט ר' יהושע בן הורקנוס גע'דרשנ'ט, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא, איוב האט נישט געדינט דעם אייבערשטן, אלא מאהבה, די גרעסטע מדריגה האט ער געהאט, מאהבה, ער האט ליב געהאט דעם אייבערשטן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הן יקטלני, אפילו ער זאל מיר אומברענגען, לו איחל, צו אים טו איך האפן. ועדיין הדבר שקול, פון דעם פסוק ווייס איך נאך נישט צי די טייטש איז לו אני מצפה, ווי מיר האבן פריער געטייטשט, או אפילו יקטלני לו צו אים איחל טו איך האפן. או אדער איני מצפה, איך וויל ניט האפן. ווייל מען טרעפט אנדערע מאל אז לו, כאטש עס שטייט מיט א ו' און די טייטש פון דעם איז ווי עס וואלט געשטאנען מיט א אלף. און קען זיין איז די טייטש פון פסוק אזוי, הן יקטלני. ער טוט מיך נאך סיי ווי הרג'ענען, לא איחל לו, כ'וועל צו אים נישט האפן. און ממילא איז דאך נישט קיין ראיה פון דעם פסוק צו ער איז געווען עובד מאהבה צו נישט. תלמוד לומר איז דא אן אנדער פסוק, עד אגוע, ביז איך וועל אומקומען, לא אסיר, וועל איך נישט אפטון, תומתי, מיין גאנצקייט ממני פון מיר, מלמד קומט מיר דער פסוק לערנען, שמאהבה עשה, אז ער האט ליב געהאט דעם אייבערשטן, דורך דעם האט ער מקיים געווען די מצוות. אמר רבי יהושע, האט רבי יהושע געזאגט, מי יגלה עפר מעיניך, ווער וועט אראפנעמען די שטויב פון דיינע אויגן, רבן יוחנן בן זכאי, שהיית דורש דו האסט געדרשנט כל ימיך אלע דיינע יארן שלא עבד איוב את המקום אז איוב האט נישט געדינט דעם אייבערשטן אלא מיראה נאר ווייל ער האט זיך געזארגט פון די שטראף זאל נישט קומען פאר אים ער האט מורא געהאט פון אייבערשטן שנאמר ווי שטייט אין פסוק איש תם וישר ירא אלקים ער איז געווען מיט ביי דער מדריגה פון יראה פון מורא פון דעם אייבערשטן, שטייט נישט ער איז געווען אוהב אלוקים וסר מרע, ווייל ער איז געווען ירא אלוקים, דעריבער סר מרע. והלא יהושע תלמיד תלמידך למד, יהושע דער תלמיד פון דיין תלמיד טוט אפלערנען פון פסוק וואס מיר האבן פריער דערמאנט, עד אגוע לא אסיר תומתי ממני. שמאהבה עשה, אז איוב האט געדינט דעם אייבערשטן מאהבה, ווייל ער האט ליב געהאט דעם אייבערשטן. רשב.